א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ראה, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, כ'האב געוואלט אנהייבן צו רעדן אביסל וועגן די הכנה צום חודש אלול, חודש אלול איז שוין דא, די הכנה וואס מען דארף מאכן צו ראש השנה, צו יום כיפור, צו סוכות, ס'ווערט געברענגט פון הייליגן חתם סופר און אויך פון ר' צדוק הכהן פון לובלין אז ווען מען נעמט זיך זאגן סליחות, די ערשטע נאכט קומט דער הייליגער באשעפער אראפ פון הימל, ער גייט אריין אין אלע שולן זען וויאזוי אידן פירן זיך אויף, דאס זאגט דער רב צדוק און דער חתם סופר זאגט אז דארטן וואו עלטערן האבן געדאווענט א גאנץ לעבן, דארט קומען זיי פון יענע וועלט און זענען ווייטער אינעם זעלבן שול און זיי קוקן זיך אום וויאזוי די קינדער פירן זיך און די אייניקלעך און וויאזוי די שול פירט זיך און אז זיי טרעפן אלעס אז ס'איז אין ארדענונג איז גוט און אז נישט איז חלילה פארקערט. זאגט דער חתם סופר וועגן דעם וועסטו זעהן ס'קומט די הייליגע טעג ווערט עפעס אן ענגעניש אין יעדע שול, ס'איז די זעלבע מענטשן קומען, מ'רעדט דאך נישט פון די אמעריקאנער וואס זיי קומען נאר אך אם יום או יומיים, מ'רעדט פון מענטשן וואס זיי קומען יעדעס מאל דאווענען, עפעס, ס'ווערט ענג פאר יעדן איינעם, זאגט ער פארוואס? ווייל דאס איז די אלע נשמות פון הימל וואס זיי קומען אראפ און. זיי נעמען אויף פלאץ. אונז געפינמער, די גמרא זאגט אויך, א תלמיד חכם זיצט דאך און לערנט, ער ארבעט נישט, וויאזוי ווערט זיינע קליידער פארפוילט? זאגט די גמרא, דאס איז פון די סמך מם, די סמך מם, די לינקע חברה, זיצן לעבן דעם תלמיד חכם, ווייל זיי ווילן יונק זיין פון אים זיי ווילן אים שטערן, ווערן די קליידער אויסגעריבן. ס'איז א רוחניות'דיגע זאך, אונז זעמער עס נישט, אבער אונז גלייב מיר אז ס'איז אמת, ווייל די ספרים הקדושים זאגן עס. נאכדעם איז דא נאך א מורא'דיגע זאך. ס'איז דא א מעשה פון הייליגן ישמח משה, ווען מען האט געעפנט די שול אין איהעל האט דער הייליגער ישמח משה געזאגט א דרשה פון אפאר שעה, ישמח משה איז דעמאלטס געווען אין אזאלעכע הויעכע צייטן אז ער האט ממש געוואלט ברענגען משיח'ן און ס'האט שוין געהאלטן אט אט, אינמיטן זיין דרשה הערט מען א געשריי ס'ברענט א פייער ס'ברענט א פייער און יעדער איז ארויס געגאנגען און מען האט נישט געזעהן נישט קיין ברענעכץ און נישט קיין פייער, דער הייליגער ישמח משה האט זיך שטארק צעוויינט כ'האב שוין געהאלטן ביים ברענגען משיח'ן, און דער סמך מם האט נישט געוואלט, האט ער אנגעמאכט אז ס'ברענט א פייער און יעדער איז געלאפן קוקן, און מ'האט פארלוירן דעם הרהור תשובה וואס מ'האט געהאט, נישט יעדעס מאל קען מען צוקומען צום זעלבן הרהור תשובה. עכ"פ ס'ווערט ענג אין אלע שילן, די וואס האבן שוין נישט קיין עלטערן און אפילו די וואס האבן נאך זייערע זיידעס, מ'קומט זיך אומקוקן, מ'האט געהארעוועט פאר די קינדער פאר די אייניקלעך, מ'וויל עפעס האבן נחת פון זיי. איז וואס געשעהט איז, און זאג מיר פארן אייבערשטן, אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלוקים נהלך ברגש, רבונו של עולם אונז שטיי מיר אויף פארטאגס פאר יעדן, די גוים שלאפן נאך, און אונז מוז מיר זיך דורך רעדן, אונז האמיר אסאך פראבלעמען, און ווי העוו טו טאלק אבאוט איט, אונז זעמיר נישט אין דינייעל, אונז וויל מיר רעדן דערפון. ס'איז דא א משל וואס ווערט געברענגט אז ס'איז געווען א איד וואס האט געהאט א בת יחידה, זייער א רייכער מענטש, און ער האט, די די טאכטער איז אים א כלה געווארן, ער האט צוזאמגערופן פון אלע שכנים פון ארום און ארום פון איבעראל, ער האט צוזאמגערופן אלע גרויסע מיליאנערן, ער האט צוזאמגערופן גרויסע מענטשן, און פון ווען ס'איז געווארן א כלה ביז די חתונה האט געדוירט דריי פיר חדשים, אינמיטן איז געשען נעבעך אן אומגליק אז ער האט אלעס פארלוירן, אלעס וואס ער האט געהאט האט ער פארלוירן. דא האט ער דאך אבער שוין גערופן יעדן איינעם, קען דאך נישט אפזאגן. אן עושר האפט דאך נאך אלץ אז ער וועט צוריק קומען. איך זאג אייביג, א קוואל וואס האט געגעבן וואסער ווערט קיינמאל נישט אויסגעטריקנט. אפילו עס ווערט אמאל אויסגעטריקנט, איז דא אין הלכות מקוואות איז דא א רא"ש וואס דער מחבר ברענגט צו אין סעיף מ"ז, אז א קוואל וואס האט אויסגעטריקנט, מען גיסט אריין שאובין פון אויבן און ס'לעבט אויף, איז האט עס א דין מעין. א קוואל טריקנט נישט אויס, דער אייבערשטער נעמט עס נאר אביסל אוועק אמאל אז אונז זאל מיר תשובה טוהן. עניוועי. איז האט ער געקלערט אפזאגן די געסט וועט ער נישט און ער וועט נישט זאגן קיינער זאל נישט קומען ער וויל נישט מאכן אזא מין בזיון פאר זיין טאכטער בת יחידה'לע איז ער געגאנגען ווייטער מיטן שפיל שוין ס'קומט שוין די טאג פון די חתונה די מיוזישענס קומען יעדער קומט און מ'זאגט אים העלאו יעדער באגריסט אים און איך בין דער און איך בין יענער. און זיין הארץ צופט נעבעך, ווייל ווען די חתונה איז גענדיגט מוז מען האבן צו באצאלן און ער האט נישט פון וואו, און ער קען אבער נישט ווייזן א שלעכטן פנים ווייל טאמער מאכט ער דאס שטערט ער אלעס, גייט ער מיטן שוואונג, מען קומט צו די חופה, מען רופט אויס אלע חשוב'ע מענטשן, ס'קומט ווייטער צו די סעודה, און. אמאליגע צייטן פלעגט מען זאגן דרשות אויכעט, מ'האט געזאגט דרשות, מ'האט דערציילט וואסערע א גרויסער עושר ער איז, און וויפיל צדקה ער געבט, און יעדעס ווארט האט אים געשטאכן אין הארץ, ווייל ער ווייסט ווען די חתונה איז פאריבער נישט דא פון ווי צו באצאלן, אבער קודם כל פארט ער, דאס הייסט געלעבט אויף קרעדיט, אזוי ווי אונז לעבן מיר אלע, קרעדיט קארדס, קודם פארט ער, וויאזוי מ'וועט באצאלן, מ'וועט זיך שוין זארגן דעמאלטס, בקיצור, מ'האלט שוין ביי די סעודה, מ'האט שוין מכבד געווען צום בענטשן, מ'האט שוין געזאגט שבע ברכות. מ'ברענגט ארויס נייע פרישע וויינען מיט גוטע סחורה, פארוואס? הא? ס'גייט זיין א מצוה טאנץ, און מ'איז מכבד יעדן, מ'גראמט, ס'טוט זיך. עניוועי, די חתונה איז פאריבער, און יעדער הייבט אן צו קומען צו דעם איד, ר' איד, די ביל איז אזוינפיל, די ביל איז אזוינפיל, און דער איד ווייסט זיך נישט ווי זיך אן עצה צו געבן, וואס טו איך דא יעצט? ער איז פיניש! די זעלבע זעמער אונז א גאנץ יאר, מיר לעבן מיר אויף קרעדיט פון רבונו של עולם, אמאל טוט מען פארפאסן א זמן קריאת שמע, א זמן תפילה, מען רעדט א לשון הרע, און נאך אזאלכע זאכן, ס'איז שוין דורך געגאנגען, אלעס איז דורך, דאס יאר איז דורך, מען האלט שוין ביים ענדע פון יאר, יעצט קומט די רבונו של עולם און זאגט יעצט וויל איך וויסן, לאמיר מאכן א חשבון, לאמיר זיך אפרעכענען, וויפיל מאל האסטו געהאט שלעכטע מחשבות, וויפיל מאל האסטו גערעדט וואס מען טאר נישט, וויפיל מאל האסטו געטון וואס מען טאר נישט, וויפיל מאל האסטו באליידיגט א חבר. ס'איז דא א חלק אין די תורה וואס איז ממש פארגעסן געווארן, איך מיין ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז כאילו ס'שטייט גארנישט אין די תורה, דאס איז בין אדם לחבירו, ס'איז דא אזויפיל הלכות בין אדם לחבירו, קודם איז דא הלכות לשון הרע, נאכדעם איז דא הלכות הלבנת פנים, און נאכדעם איז דא לא תונו איש את עמיתו, מ'האט געזאגט יענעם נאר אזא אזא גלייכווערטל, אזא שטעכווערטל, ביסט עובר אויף א לאו אין די תורה, און ווער שמועסט נאך דא, זעצט מ'נאך מענטשן פאר גארנישט, מ'גייט מסר'ן, מ'טוט כל דבר אסור, ס'איז געווארן א דזשאוק, ס'איז כאילו אז ס'שטייט אינגאנצן נישט אין די תורה בין אדם לחבירו, ס'שטייט דארטן ביי סדום און עמורה שטייט אזוי ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד, איז דער פסוק איז עפעס נישט לויט ווי ס'ווייזט זיך אויס ס'דארף שטיין, ווייל ס'שטייט ואנשי סדום רעים וחטאים דארף ווען שטיין. מאוד, און נאכדעם דארף שטיין לה', וואס הייסט ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאוד, זאגט דער הייליגער בעלזער רב, זענען געווען פרום משוגע, זיי האבן געהאלטן שיטת רבינו תם, זיי האבן געלייגט זיבן פאר תפילין, שימושא רבא תפילין, אלעס, ואנשי סדום רעים וחטאים זענען געווען שלעכט, אבער לה' מאוד זענען זיי געווען מורא'דיג פרום, און פארוואס האט זיי דער אייבערשטער אומגעברענגט? ווייל בין אדם לחבירו איז א חלק פון אונזער תורה, און דער אייבערשטער מאנט עס ביי אונז. מען האט אזויפיל באליידיגט יעדן דאס יאר, מען האט באליידיגט הונדערטער מענטשן פאר גארנישט, ממש פאר גארנישט, מען שלאגט זיך ארום אין זאלוני, ס'איז דעם רב'ס יארצייט, די קדושה איז גרויס, ווייל. ס'ווערט געברענגט אין דעם הייליגן ספר מגן אברהם, דאס איז נישט אין של אויפן שלחן ערוך, נאר פון טריסקער מגיד, ער ברענגט עס אויפן טאג פון ל"ה בעומר, זאגט ער אזוי, אז ביי פשוטע מענטשן א טאג פון א יארצייט, איז זייער מזל זייער שוואך, ווייל דעמאלטס איז נעבעך ווען זענען געשלאגן געווארן אז ס'איז ביי זיי איינער אוועק, און במילא איז דארפן זיי זיך וואטשן. ס'שטייט אויכעט אז דעמאלטס טוט מען דן'ען זייערע עלטערן, כ'מיין די נאך וועם די יארצייט איז, און מען הייבט אן נאכאמאל דן צו זיין פון ניי אויף אלע דקות'דיגע זאכן, ממילא איז עס זייער א ערנסטער טאג, על פי שולחן ערוך פלעגט מען פאסטן, היינט האט מען דאס אלעס מבטל געווען, אבער ס'איז אן ערנסטער טאג, ס'איז נישט קיין טאג וואס מען מעג מאכן דזשאוקס. זאגט ער מה שאין כן ביי די צדיקים הייסט עס א יומא דהילולא, ס'איז א יום שמחה גדולה בכל העולמות, אזוי זאגט ער, ס'איז א שמחה גדולה אין אלע עולמות על ידי עליית הצדיק ממדריגה למדריגה, דער צדיק גייט ארויף פון איין מדריגה צו די צווייטע, על ידי זה יתעורר. כל טוב וחסד להשפיע לעולם התחתון, ווערט נתעורר אלעס גוטס אז מען זאל משפיע זיין אויף די וועלט, פרנסה, שידוכים, געזונט, אריכות ימים, אלעס, זאגט ער, כל הטובות והברכות בכלליות ובפרטיות ברוחניות ובגשמיות, איז במילא דאס א מורא'דיגער הייליגער טאג אז אונזער רבי איז אוועק. יעצט, אין ספר תפארת שלמה ווערט געברענגט, ס'איז אין די מבוא השער ביי חלק ב', שרייבט ער אזוי, ס'איז זייער גרויס די מעלות פון די צדיקים וואס פון זייער מויל לעבן מיר אונז, מיינט פון זייער תורה, און זיי ממשיך געווען אורות מלמעלה למטה, זיי זאלן לערנען אידישע קינדער דעם ריכטיגן וועג צו עבודת הבורא כל ימי חייהם, להאיר, א גאנץ לעבן האבן זיי דאס געטון, להאיר פני תבל, זאלן באלייכטן די וועלט, לכן זאגט ער אזוי, גם בהסתלקם מעולם הזה, ווען זיי ווערן נסתלק פון די וועלט ויושבים בכבוד בגן עדן און זיי זיצן אין כבוד אין גן עדן, עודם מסתכלים לעולם הזה, קוקן זיי ווייטער אויף די וועלט, בעין פקיחה, מיט א זעענדיגע אויג, ואור תורתן איז די אור פון זייער תורה, נשפע לכל הדורות הבאים אחריהם, ווערט נשפע פאר אלע דורות וואס ס'קומט נאך זיי, בל ימוט לנצח, זאל זיך קיינמאל נישט אויסגליטשן. זאגט ער ווייל כאשר הם יודעים זיי ווייסן כי כל התענוגים בגן עדן היא על ידי פעולותם הטובה בעולם הזה, די אלע תענוגים וואס זיי זענען זוכה אין גן עדן איז ווייל זיי האבן זיך דא אויפגעפירט ערליך און זיי האבן אריין געברענגט תורה מיט קדושה, זאגט ער אי לכך הצדיק בגן עדן, דער צדיק אין גן עדן על מקומו שהיה בעולם הזה, אויפן פלאץ ווי ער איז געווען אויף די וועלט שואף, האט ער א גלוסטונג ומשתוקק און ער גלוסט להיות זורח שם אור קדושתו ער זאל דארטן ווייטער שיינען זיין אור קדושה אזוי זאגט ער קוקטס עס נאך איך האב עס נאכגעזאגט ווארט פאר ווארט איז אז ס'קומט אראפ אזא קדושה און אונזער הייליגע רבי קומט אראפ פון די עולמות עליונים שטייען יעצט מענטשן און זיי ווילן אוועק טרייבן דעם רעבן און מען ווארפט דארטן מען שפריצט דארטן ס'איז אנבעליוועבל! רבותי, האטס דרך ארץ פארן רעבן, פארגעסט שוין דעם מענטש, דעם מענטש ווילסטו רודפ'ן, אבער האב דרך ארץ פארן רעבן. און נאך א זאך, רבי אהרן זיצט זיך ביי זיך אינדערהיים, און זאליקא זיצט זיך ביי זיך אינדערהיים, וואס דארפסטו זיין זייער שלעגער? זיי שלאגן זיך אויף א ירושה ביסטו אינוואלווד? מה יתן לך אז עס טאר אז אהרן וועט האבן נאך צען מענטשן מה יוסיף לך אז זלמן לייב וועט האבן? די עטץ ווילטס נישט פארשטיין. ביי אונז האט מען אויסגעריסן דעם בין אדם לחבירו טאטאל. ווען האט מען געהערט א דרשה בין אדם לחבירו? און דאס איז א מורא'דיגער חורבן. ס'קומט יעצט ראש השנה און דער אייבישטער גייט מאנען די אלע זאכן. דער אייבישטער איז נישט מוותר, ס'איז נאר א מאריך אף וגובה דיליה. יעצט ווערט געברענגט פון איינע פון די בעלזער רבנים אז ס'איז דא צוויי מיני צדיקים. ס'איז דא צדיקים וואס זיי טוען עבודת השם נאר מיט'ן כח פונעם גוף, ער מיט'ן גוף. טוט ער עבודת השם. ס'איז דא צדיקים וואס זיי דינען דעם אייבערשטן אסאך העכער פון כוחות הגוף, ס'איז ממש בבחינת כלות הנפש, און די צדיקים וואס זיי דינען דעם אייבערשטן העכער פון כוחות הגוף, די בלייבן אז זיי האבן א שייכות מיט די וועלט אפילו ווען זיי גייען שוין אויף יענע וועלט, און דאס איז געווען אונזער רבי, ס'איז מורא'דיג, אונזער רבי איז שוין געווען אן אלטער איד ווען ער איז געקומען אויף אמעריקע, ער איז שוין געווען אין רעטייערמענט עידזש און ער האט זיך גענומען בויען פאר'ן אייבערשטן,

ס'איז נישט קיין ספק אז מען דארף גלייבן שכמו בזמן שבית המקדש קיים ווען די בית המקדש איז געשטאנען היה המעון ההוא איז געווען דער בית המקדש מקום ראוי ס'איז געווען א פלאץ וואס איז געווען ראוי לחול שפע הנבואה והחכמה אז ס'זאל דארט חל זיין שפע נבואה און חכמה עד שבאמצעות המקום ההוא אז וועגן דעם פלאץ היה שפע על כל ישראל ס'איז אנגעקומען די שפע פאר אלע אידן כן אויך ראוי אז מען זאל וויסן שיהיו הנביאים והחכמים מוכנים לקבל החכמה נבואה, די נביאים און די חכמים, נישט נאר די בית המקדש, נאר די נביאים און די חכמים, עד ש זיי באקומען אויך דעם געוואלדיגן השראה פון נבואה מיט חכמה אפילו בזמן הזה, עד שבאמצעותם יושפע השפע ההוא.

במילא דארף מען אנהייבן צוריק, ס'איז אלול, מען דארף אנהייבן צוריק זיך צו שטעלן אן די רייט טרעק. אונז זעמער אסאך שולדיג פארן אייבערשטן, מיר האמיר אנגעבארגט, מען דארף אנהייבן צו באצאלן די קרעדיט קארדס, אונז וויל מיר נישט ס'זאל חלילה גיין פאר קאלעקשן, מערכה אויף ווי גאו וויט די ליין אונז וויל מיר נישט האבן מען זאל עס קאלעקטן יעצט. האב איך ענק שוין פריער נאכגעזאגט אז דער חתם סופר זאגט און רב צדוק זאגט אז דער אייבישטער קומט אראפ מיט די פמליא של מעלה מיט די אלע נשמות פון אלע דורות אויסצוהערן סליחות און ער זאגט אז דאס איז די גרויסקייט פון סליחות יעצט טאמער קומען אראפ די אלע דורות די פריעריגע דורות זאלט איר וויסן מוראדיג רבותי עס איז שרעקליך און שוידערליך ס'פלעגן קומען אין שילן אידן ווער ס'ווייסט ס'איז געווען אזאלכע מענטשן וואס האבן אויפגעוועקט צו סליחות. ס'איז דא א מעשה פון אר"י הקדוש אין צפת אז ס'איז געווען עפעס א איד וואס ער איז געווען דער גבאי אויפצווועקן צו סליחות און עפעס א הונט פלעגט אים נאכגיין און האט מורא געהאט ער גייט אים בייסן איז ער געלאפן צום אר"י הקדוש האט אים דער אר"י הקדוש געזאגט דער הונט האט געוואוינט דא אין צפת און ווען דו ביסט געגאנגען אויפוועקן דעם מענטש ער האט נישט געוואלט זיין געשטערט האט ער דיר אנגעהאקט די ביינער, שפעטער איז ער געשטארבן און ער האט נעבעך נישט קיין עליה, די נשמה קען נישט האבן קיין עליה ווייל דו ביסט א אנגעשטעלטער ביי קהל, דו טוסט דיין תפקיד, איז בעט ער דיך איבער, זאגט אים דער אר"י הקדוש מארגן אז ער וועט קומען זאלסט אים זאגן מחול לך מחול לך מחול לך און גיי ווייטער, ס'איז געווען אין אלע קהילות, מ'האט אזוי געהאט, מ'האט אויפגעוועקט צו סליחות. שטעלט זיך פאר, נאכן חורבן בית המקדש, בית ראשון בית שני, אידן זענען געקומען זאגן סליחות אין שול, אדער אין די צייט פון די ספאנישע אינקוויזישאן, אדער אפילו דא אין אונזער צייט אין די צווייטע וועלט מלחמה, אידן זענען אריין געקומען, ס'איז געווען גרויסע שולן, נישט געווען קיין ספר תורה, ס'איז נישט געבליבן נאר אחד בעיר ושנים במשפחה, ס'איז אפילו קיין סליחות כמעט נישט געווען. און וואס האבן אידן געזאגט, רבונו של עולם, שטיי מיר אויף פארטאגס, פארוואס? ווייל אשר יחדיו נמתיק סוד. אינאיינעם דארף מען זיך דורכשמועסן, רבונו של עולם, אונז האבן אסאך אסאך צו רעדן, בבית אלוקים נהלך ברגש. יעצט וואס האבן די אידן געהאט צו זאגן פארן אייבערשטן? זיי האבן געהאט נעבעך אסאך זאכן צו זאגן, און וואס האבן זיי געזאגט פארן אייבערשטן? לך השם הצדקה, רבונו של עולם דו ביסט גערעכט, ולנו בושת הפנים, מה נתאונן, מה נאמר, מה נדבר און מה נצטדק, וואס זאל מען זיך גערעכט מאכן? אונז ווייסט מיר אז דיין משפט איז משפט אמת.

יעצט קומט אויס אז אונז זיצט מיר נישט אליין אין שול, אונז זיצט מיר מיט אונזערע עלטערן און עלטערן'ס עלטערן און אונז זיצט מיר אלע דורות אידן וואס האבן מיטגעמאכט די גרעסטע הריגות און זענען געקומען און זיי האבן געזאגט פארן אייבערשטן לך השם הצדקה דו ביסט גערעכט ולנו בושת הפנים, דאס איז אזא מין געוואלדיגע קרוין וואס אונז געבן מיר פארן הייליגן באשעפער און מיט די כוחות פון די אלע פריעריגע אידן וואס האבן געזאגט סליחות וואס זיי האבן פארלוירן א בית המקדש, און זיי האבן פארלוירן נאך א בית המקדש, און זיי האבן פארלוירן א ספעניש אינקוויזישן, זיי האבן פארלוירן אלעס וואס זיי האבן געהאט, האבן זיי אבער נאך אלץ געשריגן, רבונו של עולם, אשר יחדיו נמתיק סוד, ס'איז דא פארטאגס, לאמיר זיך אונז דורכרעדן, שטילערהייט, די גוים זאלן אפילו נישט הערן, אבער אונז הייב מיר אן מיט לך ה' הצדקה ולנו בושת הפנים. כ'האב געוואלט קודם זאגן, ס'דא אינגעלייט וואס זיי שטייען בכלל נישט אויף צו סליחות, אכט אזייגער ווען ער קומט אריין זעהט ער ס'זאל זיין א מנין אויף סליחות, נישט דאס איז באמת געווען דער מכיוון פונעם סליחות, מען דארף זיך צושטעלן אביסל צום אייבערשטן אויכעט ווייל דו ווילסט דאך עפעס, מ'דארף באלד באצאלן די ביל, אזוי ווי כ'האב געזאגט דעם משל פון דעם וואס האט חתונה געמאכט. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, ווען מען ענדיגט שמע קולנו און מען זאגט פסוק ביי פסוק און דער עולם איז שוין ביזי מען מוז שוין גיין דאווענען און מען לאזט אויס דעם עיקר, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים, אז עננו השם עננו דאס איז די העכסטע תפילה פון די סליחות, ווייל דארטן בעט מען זיך אויס ביים אייבערשטן עננו, און נאכדעם הייבט מען אן מי שענה לאברהם אבינו, דאס איז די עיקר פון די גאנצע סליחות, נאכדעם זאגט מען מכניסי רחמים, מרן דבשמיא לך מתחננן, און דא איז שוין דער אינגערמאן אינגאנצן נישט דא, מען רעדט שוין דער וואס איז שוין יא אויפגעשטאנען צו סליחות, רבותי לאמיר זיך נעמען אביסל אין די הענט, ווייל אונז דארף מיר געדענקען אז די סליחות לויט ווי רב צדוק זאגט און דער הייליגער חתם סופר זאגט, איז נישט נאר אונזערע סליחות, נאר עס קומען מיט די אלע געפילן, מיט די אלע הרגשים פון די אלע אידן וואס זיי פלעגן גיין צו סליחות אלע יארן, אפילו נאכדעם וואס עס איז נישט גוט געגאנגען, און זיי האבן ווייטער געזאגט רבונו של עולם לנו בושת הפנים. יעצט, וואס איז דאס תשובה? תשובה האט אין זיך די אותיות פון שבת אויך. וואס איז דאס שבת? וואס איז דאס תשובה? וואס איז דאס א נשמה? דער אייבערשטער געבט פאר יעדן מענטש א נשמה, און ער שיקט אים אראפ מיט א מישן וואס ער מוז טון, זעקס טאג ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלקיך, שבת איז ממלא אלעס, דאס זעלבע אויך אז א מענטש האט חלילה געזינדיגט, איז דארף ער תשובה טון, וואס הייסט תשובה טון? ער דארף צוריק קומען צום שורש פון וואו ער איז אוועק געגאנגען, איינמאל ער קומט צוריק צו זיין שורש, דעמאלט זאל זיין נשמה ווידער לייכטן, דער שבת קודש עט אים אריינגעבן א נייעם בוסט, און מיט די תשובה עט ער אלעס קענען פאררעכטן. שבת איז יום שכולו שבת ומנוחה, תשובה דארף מען טון אויב מען זינדיגט, אז מען זינדיגט גייט מען אוועק פונעם שבת און פון דעם מנוחה. מען האט נישט מער קיין מנוחת הנפש, סא אז ס'קומט שבת דארף מען תשובה טון, וועגן דעם זאגן די ספרים, דער מהרל איז מסביר אז איינער טוט תשובה ברענגט ער א רפואה פאר די גאנצע וועלט, ווייל וואס הייסט תשובה, דו גייסט צוריק צו דיין שורש, דעמאלטס ביסט דאך שוין נישט צובראכן, ביסט שוין נישט קראנק, ביסט ביי דיין שורש. יעצט אונז געפין מיר ביי חטא פון אדם הראשון, אדם הראשון האט געזינדיגט, ער האט געגעסן פון עץ הדעת, האט אים דער אייבישטער געזאגט, האסט געברענגט מיתה אויף די וועלט, איך געב דיר א אפערטוניטי, טוה תשובה, עסט אפווישן אינגאנצן דעם חטא אזוי ווי דו האסט עס נישט געטון. האט אדם הראשון געזאגט איך קען נישט, ווייל ער האט נישט געקענט אויסרעכענען אין זיין מחשבה אז ס'זאל זיין אזא זאך אז תשובה וואס דאס איז א מחשבה זאל קענען מוציא זיין א מעשה וואס ער האט געזינדיגט. ער האט עס נישט געקענט פיקטשערן אין זיין מיינד. פלוצלינג זעהט ער ווי קין גייט און ער איז זייער פרייליך, פרעגט ער אים קין'ען, וואס ביסטו אזוי פרייליך, האסט דאך געזינדיגט, האסט דאך געהארגעט דיין ברודער? זאגט ער, עשיתי תשובה והתפשרתי עם קוני, איך האב געטוהן תשובה, איך האב מיך אויסגעגליכן מיטן רבונו של עולם. האט אדם הראשון אנגעהויבן צו וויינען, מען קען טאקע צוריק קערן אלעס וואס מען האט געטוהן? נו פארוואס ווען דער אייבערשטער האט מיך געבעטן אז איך זאל תשובה טוהן, איך זאל מיך צוריק קערן צום שורש, האב איך נישט געטוהן? איז האט ער אנגעהויבן צו זאגן מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה', ער האט אויף זיך ממשיך געווען קדושה פון שבת, גייט ער צוריק צום שורש און דאס איז תשובה. יעצט די מדרש זאגט, שאלו, מ'האט געפרעגט לחכמה, וואס זאל א מענטש טון אז ער האט געזינדיגט, האט ער געזאגט ימות, ער זאל שטארבן, האט מען געפרעגט די תורה וואס זאגט די תורה טאמער איינער האט געזינדיגט, תורה האט געזאגט ברענג א קרבן, עפעס מוז מען טון, האט מען געפרעגט. דעם הייליגן באשעפער האט דער אייבערשטער געזאגט, טו תשובה און איך וועל דיר אלעס מוחל זיין. תשובה קומט פון אזא מין הויכן עולם, ס'איז באשאפן געווארן נאך פאר די בריאת העולם, דאס קומט פון אזא מין הויכן עולם אז א מחשבה אז ס'טוט מיר לייד קען ארויסציען א מעשה. קין האט געהארגעט הבל און מיט א מחשבה האט ער געקענט תשובה טון. דאס איז א חסד השם וואס דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט אין די בריאה ווען נישט וואלט די בריאה נישט געקענט האבן קיין קיום. און דער אייבערשטער קוקט ארויס אז אונז זאמיר תשובה טון. ס'איז א ספעציעלע מתנה פונעם אייבערשטן. און יעצט קומט זיך צוזאמען הויעכע שבתים, ס'איז די שבתים פון אלול, און נאכדעם איז פאר ראש השנה אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם, אין זוהר הקדוש שטייט, היום דא ראש השנה, זאגן אלע ספרים אז שבת פאר ראש השנה נאך העכער פונעם ראש השנה, פארוואס? ווייל אין שבת דארפסטו דאך צוריק קומען צו דיין שורש איז במילא די ראש השנה שוין זיין אלעס פארראכטן, חטא, אז איינער זינדיגט האט ער נישט קיין מנוחת הנפש. ער איז אייביג אין א בהלה, מען זאגט הושענא נפש מבהלה, הושענא דאס איז ווען מען זינדיגט, אבער שבת איז בא שבת בא מנוחה, אלעס איז אויפן גוטן און אויפן ריכטיגן פלאץ, און אז דו קומסט צוריק צו דיין שורש ביסטו מתקן דיין נשמה און אזוי קענסטו גיין ווייטער. איך וויל נאר רעדן אפאר מינוט וועגן שבת, ס'איז ליידער געווארן זייער שטארק נפרץ דער ענין פון שבת, ס'איז ממש, ס'איז נישט צום גלייבן וואס ס'גייט פאר היינט אין היימישע שטובער, כ'רעד נישט פון דעם וואס האבן נישט דורכגעלערנט כאטש דריי מאל הלכות שבת, אזוי שטייט אין יערות דבש, אז א מענטש וואס האט נישט דורכגעלערנט דריי מאל הלכות שבת איז נישט קיין מציאות ער זאל נישט מחלל שבת זיין, כ'רעד שוין נישט פון דעם, איך רעד ממש דער עולם, מ'פארט ארום שבת, מ'פארט ארום, מ'טוט אלע מיני זאכן וואס מ'טאר נישט טון, ס'איז אזא שאנדע אז מ'דארף רעדן דערפון, איך סאונד דא אזוי ווי חלילה א רעפ. אז איך רעד צו א רעפארם קהילה? רבותי איך ווייס וואטס גאוינג אן. אבער דאס איז פאר די פשוטע מענטשן און די נישט ערליכע, אבער אפילו ביי די ערליכע דארף מען אויך וויסן, די חזל לערנען אונז אז די הייליגע תורה האט געזאגט פארן אייבערשטן, דו געסט פאר די אידן ארץ ישראל, פיין, זייער פיין, דער איד וועט לויפן צו זיין וויינגארטן, דער צווייטער איד וועט לויפן צו זיין. אײלבירטן, װאָס װעט זײַן מיט מיר, װען װעט מען לערנען תּורה? האָט אים דער אײבערשטער געענטפֿערט פֿאַר די תּורה, דער שבת װעט זײַן דײַן בת-זוג. די גמרא זאָגט אין ירושלמי, לא ניתנו שבתות ויום-טובֿ לישראל אלא כּדי לעסוק בהם בתּורה. דער אײבערשטער האָט אונדז געגעבן דעם שבת. און יום טוב מען זאל לערנען תורה. פארוואס? ווייל א גאנצע וואך איז מען טרוד אין ארבעטן און מאכן מסחר און מען האט נישט באמת צופיל צייט צו לערנען בקביעות. שבת איז יעדער פריי און מען קען לערנען תורה. די גמרא זאגט אין מסכת גיטין, דף ל ז, ס'איז דא דריי עבירות פארוואס מענטשן וואס האבן געלט בעל הבתים פארלירן דאס געלט, און איינס פון זיי איז אז זענען קובע די סעודת שבת, אין די צייט ווען מען דארף זיין אין שול ווען די רבנים דרש'ענען און זיי זאגן דברי תורה ברבים, וואס געווענטליך איז דאס נאכן שלאפן, מ'איז גוט אויסגעשלאפן, פלעגט מען גיין אין שול, און דעמאלטס האט ער זיך געזעצט עסן מיט די גאנצע משפחה. ס'איז אויכעט דא, מ'גייט שפאצירן מיט די פרוי, יעצט איך זאג קלאר, יעדער אינגערמאן איז מחויב צו גיין מיט די פרוי אביסל א שפאציר, אבער איט שודנט טעיק א האול שבת. מען וואקט אריבער די ברידזש, מען קומט צוריק, מען טוט זיך, א גאנצע שבת קוקט ער נישט אן קיין ספר. נאכדעם ביי די אינגעלייט וואס זענען אין צו ביזנעס הערט מען כסדר, זיי רעדן, כ'האב אזויפיל באצאלט פאר דעם הויז, כ'האב באצאלט פאר דעם, דער האט מיר געפיקסט די עירקאנדישאנער, דאס איז אלץ דברי חול וואס מען טאר נישט רעדן אום שבת. יעצט טאמער זיצט מען און מען לערנט שבת תורה, און דאס איז זייער זייער א וויכטיגע זאך. עס ווערט געברענגט א מורא'דיגע תנא דבי אליהו. אדם עושה מלאכה א מענטש ארבעט כל הששה אלע זעקס טעג, ונוח בשביעי און ער רוהט דעם זיבעטן טאג נתרצה עם בניו ובני ביתו ער איז אינדערהיים און ס'איז א פעמילי לייף פעמילי געדערינג. און ס'איז זייער גוט, יעדער איז מוחל איינער דעם צווייטן ווערט באוויליגט, נאכדעם איז דא א מענטש וואס ער מאכט א מלאכה אין די זעקס טאג, און שבת רוהט ער, פארגעסט ער דעם גאנצן צער וואס ער האט געהאט, ווייל ער רוהט זיך יעצט אפ ברוך השם. זאגט ער די תנא דבי אליהו, כך היא מדתו של אדם, דאס איז די מידה פון א מענטש, יום טוב א גוטן טאג משכח מאכט פארגעסן יום רע א שלעכטן טאג אמר להם הקדוש ברוך הוא זאגט דער אייבערשטער לישראל צו די אידן לא כתבתי לכם בתורתי האב איך דען נישט געשריבן אין מיין תורה לא ימוש ספר התורה הזה מפיך ס'זאל נישט אפגעטוהן ווערן דער ספר תורה פון דיין מויל אף על פי שאתם עושים מלאכה כל ששת ימים כאטשיג עטס ארבעטס א גאנצע טעג, שבת יעשה כולו תורה, שבת זאל ער אדער מאכן פול מיט תורה. יעצט מען מיינט נישט ער זאל נאר לערנען תורה, ס'איז באלד זעהן אז מען עסט א סעודה שבת אויכעט מיט אלעם, נאר מען מיינט אז ס'זאל זיין תורה געשטימט, מכאן אמרו פון דא האבן די חזל געלערנט ישכים אדם א מענטש זאל זיך. אויפשטיין פרי וישנה בשבת און ער זאל לערנען אום שבת, הייסט פארן דאווענען זאל ער אביסל לערנען, וילך לבית הכנסת און ער זאל גיין אין שול ולבית המדרש ויקרא און דארט טוט מען ליינען בתורה, מען ליינט דאך קריאת התורה, וישנה בנביאים מען ליינט דעם נביא, ואחר כך ילך לביתו זאל ער צוריק אהיים גיין צו זיין הויז ויאכל וישתה און ער זאל עסן און טרינקען, דאס הייסט אויך געלערנט שבת קודש. הייסט עס געלערנט לקיים מה שנאמר לך אכול בשמחה לחמך גיי עס מיט פרייד דיין ברויט כי כבר רצה אלקים את מעשיך ווייל דער אייבערשטער האט שוין באוויליגט דיינע מעשים לפי שאין מנוחה להקדוש ברוך הוא ס'איז נישט דא קיין מנוחה פארן אייבערשטן אלא עם עושי התורה בלבד נאר די וואס זיי לערנען תורה. מכאן אמרו פון דא האבן די חכמים געזאגט שיקרא אדם שיהא תפוס בידו. א מענטש זאל לערנען אז ס'זאל זיין אין אנגעכאפט אין זיין הענט, כדי שלא תשיגהו בושה וכלימה ליום הדין, אז ס'זאל נישט האבן קיין בזיונות ביי יום הדין, בשעה שאומרים לו, ווען מ'וועט אים זאגן, עמוד, שטיי אויף, וערוך, און זאג, מקרא שקרית, וערוך, משנה ששנית, מ'גייט עס מאנען ביי יעדן מענטש, סאו דאס איז דער שבת ביי די ערליכע. יעצט, שמירת שבת איז גורם אז מען זאל געבענטשט ווערן פונעם אייבערשטן און מען קומט צו צו עשירות, אזוי ווי שטייט אין פסוק ברכת השם היא תעשיר, זאגט דער מדרש זו היא השבת, ברכת השם מיינט דער שבת קודש, וואס דער שבת איז גורם השפעה בעולם, כעין די זעלבע חילול שבת גורם לבוא כליה בנכסיו פתאום, ווען א מענטש חלילה איז מחלל שבת געשעט פלוצלינג אז אלע זיינע פארמעגנס לאזן זיך אויס. אדער א פייער, אדער אנדערע מיני הפסדים, אזוי ווי מען גנב'עט אים צו. יעצט די גמרא זאגט יברכך ה' וישמרך, זאגט די גמרא יברכך ה' בממון, דער אייבערשטער וועט דיך בענטשן מיט געלט וישמרך מן המזיקים אז זאלסט עס נישט פארלירן, ווייל אזא מין געלט וואס ס'קומט פון א ברכת ה', די מין געלט פארלירט מען נישט, ווייל קיינער קען נישט האבן קיין שליטה אויף דעם. יעצט טאמער איז עס געלט פון חילול שבת, אדער געלט פון אנדערע מיני גניבות צי כדומה, די געלט האט נישט קיין שמירה. יעצט, די גמרא זאגט, כ'האב עס שוין פריער נאכגעזאגט, אז ס'איז דא דריי זאכן פארוואס די בעלי בתים גייען אראפ פון זייער פארמעגן, נאך א זאך וואס די גמרא זאגט דארטן, דסיירי נכסייהו בשבתא, אז זיי גייען באקוקן וואס טוט זיך מיט זייער פארמעגן אין שבת, איז במילא זענען זיי עובר אויף ממצוא חפצך ודבר דבר, און דא רעדט מען נישט אויף א איסור תורה חלילה. דא רעדט מען נאר סתם אויף א איסור דרבנן. יעצט פון וואס קומט דאס אז סקומט אזאלעכע הייליגע טעג און דער עולם כאפט נישט וואס דא גייט פאר, און נאכדעם ווען סגעט א גיי אדורך די הייליגע טעג איז מען די זעלבע ווי מען איז געווען, פון וואס קומט דאס? דאס קומט פון דעם ווייל מען האט נישט קיין התבוננות, מען טוט זיך נישט באטראכטן, מען לעבט ווי א הפקר יונג, מען דארף זיך באטראכטן אז ס'קומט טאקע יא אזאלעכע הייליגע טעג, פארוואס זאל איך נישט זיין א חלק דערין? און וויאזוי קען מען זיין א חלק דערין? נאר אז מען מאכט א הכנה. אן א הכנה גייט גארנישט. דער מענטש דארף זיך באטראכטן קודם כל, ס'שטייט אין שערי תשובה לרבינו יונה, אין שער ב', זאגט ער, ס'איז אות ז', כאשר יבואו ימי הזקנה ויגיעו ימי השיבה, ס'קומט שוין די ימי הזקנה און ס'קומט די ימי השיבה, ויכל כחו וימעט, זיין כח לאזט זיך שוין אויס און ס'ווערט ווייניגער, וישח יצרו, און דער יצר הרע ווערט שוין שוואך, גם יזכור קצו, ער דארף געדענקען זיין סוף, כי קרוב הוא, ס'קומט שוין נאנט, ויבין לאחריתו, דארף פארשטיין אז ס'איז שוין באלד די ענדע, וישוב אל ה' וירחמהו, זאל ער זיך צוריק קערן צום אייבערשטן, דער אייבערשטער וועט זיך מרחם זיין, ואשר. איננו חוזר בתשובה, ווען איינער טוט נישט צוריקקערן זיך צו תשובה בבוא ימי הזקנה ווען ס'קומען די עלטערע יארן, יכפל עונשו וועט זיין עונש זיין אסאך שטערקער, ורבה משטמה עליו און ס'עט זיין אסאך א שטערקערע שטראף, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, מסכת פסחים דף י ג עמוד ב', שלושה קדוש ברוך הוא שונאם דריי מענטשן האט דער אייבערשטער פיינט, דל גאה, ועשיר מכחש, וזקן מנאף. א דל, אן ארעמאן, ער האלט זיך גרויס. מיט וואס? האסט דאך גארנישט. נאכדעם, א עושר, איז מכחש, ער גנב'עט. האסט דאך אסאך געלט. וועסטו שוין גליקליך ווערן אז דו'סט גנב'ענען נאך א דאלער, צו נאך צוויי דאלער. האסט דאך. איז פארוואס זאלסטו דאס טון, ווערט דער אייבערשטער ברוגז, און אויכעט א זקן מנאף, אן עלטערע מענטש, דורך געגאנגען די יארן, די תאוות מיט אלעם, און ער גייט נאך ארום און ער טוט זנות, ונאמר, און אזוי שטייט אין פסוק, אין הושע קאפיטל ז' פסוק ט', אכלו זרים כוחו והוא לא ידע, די פרעמדע עסן אויף זיין כח און ער ווייסט אפילו נישט. דאס מיינט אז די אברים ווערן שוואך, אזוי ווי ער באלד מסביר, גם שיבה זרקה בו, ער ווערט שוין אלט, דא איז שוין דא די בלאט פרעשור, דא איז שוין דא קאלעסטעראל, דא איז שוין דא צוקער, דא איז שוין דא קידני פעיליער, דא איז שוין דא קידני סטאונס, דא איז שוין דא דעם פראבלעם מיט יענעם פראבלעם, ומן התמיהה והפליאה, ס'איז א וואונדער, כי יעמוד האדם בחצי ימיו, א מענטש איז שוין דורך. העלפט פון זיינע יארן, וויפיל הייסט העלפט פון די יארן? אז דוד המלך זאגט ימי שנותינו בהם שבעים שנה מיינט מען עפטער טערטי פייוו, ורואה און ער זעהט שוין כי הימים הולכין ודלים אז די טעג גייען שוין און זיי ווערן ווייניגער, זיי ווערן ארעמער, ותחל הריסת הבנין און עס האט זיך שוין אנגעהויבן אז דער בנין, דער גוף, הייבט אן צו צעפאלן, ויחסר המזג בבטנו, ס'פעלט שוין אין זיין בויך די מזג, דאס מיינט אז. ס'איז שוין נישט אייניג אלעס, ס'פארדייט שוין נישט געהעריג, מ'גייט שוין נישט ארויס געהעריג, ותראה בו היבשת, מ'זעהט אז ס'איז שוין אויסגעטריקענט, כענין שנאמר אזוי ווי דוד המלך זאגט אין תהלים קפיטל ק ב פסוק י ב, ימי כצל נטוי, די טעג זענען אזוי ווי א שאטן וואס ס'גייט אדורך, ואני כעשב איבש, איך בין אזוי ווי א אויסגעטריקענטער גראז שוין, איך טח מראות עיניו. וויאזוי קען ער פארהוילן פון זיך וואס זיינע אויגן זעען, ומהשכיל לבבו, און פון די קלוגשאפט פון זיין הארץ? ער זעט דאך ס'גייט שוין צו די ענדע, ולא יראה און ער זעט נישט כי נוסע הוא אל מקום בית עולמו אז ער איז שוין אויפן וועג, ער פארט שוין צו דאס הויז פון זיין אייביק דאס מיינט, אין קבר אריין, הלוך ונסוע יומם ולילה, יעדן טאג גייט ער נענטער און נענטער און נענטער. מען דארף אנהייבן זיך מתבונן זיין, ס'איז נישט צום גלייבן, דער עולם כאפט נישט וואס דא גייט פאר, ס'איז א וואן וועי סטריט, דא א בארג, מען קריכט ארויף ארויף ארויף, נאכדעם ביי די דרייסיג פינף און דרייסיג איז מען אן טאפ, און דאן גייט מען דאון די היל. און אז מען טוט זיך אביסל מתבונן זיין וואו מען האלט און ס'קומט אזאלעכע הייליגע טעג, דארף מען אליינס פארשטיין אז מען דארף מאכן א הכנה, מען זאל זיין א כלי מקבל צו זיין, סיי מען זאל זיך קענען טוישן, מען זאל צוריק קומען צו תשובה, און אויכעט אז מען זאל קענען נאכדעם ווייטער פירן א הייליג לעבן, אוודאי ווען ס'קומט ראש השנה אליינס איז יעדער איינער באגייסטערט, ס'איז א הויכע מאמענט, מען קומט אנגעטון, אין אסאך פלעצער גייט יעדער ווייס, אין אסאך פלעצער נישט, אבער ס'איז נישט קיין חילוק, אבער. יעדער האט מורא פארן יום הדין, אבער טאמער מאכט מען נישט א געהעריגע הכנה, איז וואס געשעהט איז גראד נאכדעם ווען די התעוררות גייט אוועק, גראד נאכדעם איז עס דאס אלטע יאהר צוריק, און ממילא האט דיר די ראש השנה און דער יום כיפור און דער סוכות נישט געגעבן וואס דו וואלסט געדארפט באקומען פון דעם ראש השנה און פון דעם יום כיפור און פון דעם סוכות. יעצט אין די געשיכטע ווערט פארציילט זייער א שיינע מעשה, סא דאס איז מורא'דיג אינטערעסאנט נאכצוזאגן, און איך וויל רעדן אביסל דערפון, ווייל איך אליינס בין אויך דורך געגאנגען יעצט עטליכע יאר אבאכט געבן אויף מיין טאטן און אויף מיין מאמען, און כ'האב ברוך השם געטון טו די אוטמאוסט, קיינמאל נישט אוועק ווען זיי האבן מיך געברויכט, און כ'האב געהאט א גוטן פילינג נאכדעם ווען זיי זענען אוועק אז כ'האב אלעס געטון וואס דארף צו זיין, וואס ס'באדערט מיך יא איז. ס'איז דא א מעשה אז דער חידושי הרי ם איז אנגעקומען שפעט צו זיין מאמע'ס לוויה, ס'איז געווען די שטעט ביז ס'איז אנגעקומען די מעסעדזש, און געקומען און געפארן, און אזוי ווי ס'איז שוין געווארן פארנאכט, זיי האבן נישט געוואוסט צו מ'קומט, די טעלעפאנים איז נישט געווען דעמאלטס, האט מען געמאכט די לוויה אן אים, ער איז אנגעקומען און שוין געזען אז זיין מאמע איז געווען נעבעך באגראבן, האט ער זייער געוויינט, פרעגט מען אים וואס וויינסטו אזוי, זי איז געווען אן אלטע פרוי א צדיקת, זי גייט דאך אין הימל אין גן עדן. זאגט ער ניין איך וויין וועגן אן אנדערע זאך, ווייל ביז יעצט האט זי געוואוסט איך בין דער גרויסער רעבע, און יעדער האט מיך מכבד געווען אלס א גרויסער צדיק, זי וועט ארויפקומען אין הימל וועט מען איר זאגן ס'איז גארנישט אזא גרויסער צדיק, און פאר דעם האב איך מורא, עניוועי למעשה איך האב געטון פאר די עלטערן אויף די וועלט אלעס וואס איך האב געקענט מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און וואס זיי גייען געוואויר ווערן אויף יענע וועלט, מ'איז דאך פארפאלן וואס איך בין בין איך טרייען תשובה צו טון. אבער כ'וויל ענק פארציילן א מעשה פון ר' ברוך בער. ר' ברוך בער האט אויך געהאט אן אלטן קראנקן טאטן. עס איז געווען ביי די נאך די ערשטע וועלט מלחמה און ער איז געלאפן. מען האט מיטגעשלעפט דעם אלטן טאטן. עס איז נישט געווען אזוי ווי היינט מיט וויל טשעירס מיט אלעם. און ר' ברוך בער האט זיך אפגעגעבן מיטן. די תלמידים האבן געוואלט לערנען פון אים אויך. און ער פלעגט שטיין ביים טאטן די גאנצע צייט. דער סוף איז געווען אז ער איז אריין געגאנגען זאגן א שיעור. און דעמאלטס ווען ער האט געזאגט דעם שיעור איז זיין טאטע אוועק. ר' ברוך בער האט זיך נישט געקענט מוחל זיין, ער האט געזאגט די תלמידים וואס האט עטץ געטוהן מיט מיר, ער איז געווארן זייער דיפרעסט, איינמאל איז דער חפץ חיים דורך געפארן דארטן ווי ער איז געווען, ער האט געוויילט ביי נאך די קריג, און ער איז געגאנגען צום חפץ חיים און האט זיך אויסגעוויינט דאס הארץ, כבד את אביך ואת אמך, איך האב דאך געגעבן כבוד פאר מיין טאטן מיין מאמען אזוי. שווער די גאנצע צייט, און די תלמידים האבן מיך גערופן עפעס צו לערנען, און פונקט דעמאלטס איז ער אוועק, און איך קען מיר נישט מוחל זיין, הגם איך וואלט גארנישט געקענט טון, טאטע איז געווען אויפן וועג ארויס, נאר אויף אזויפיל, ס'איז אים גרינגער, ס'איז אים אסאך גרינגער, ווען ס'איז דא א זון דארט, און ער געבט אים א גלעט, און ער זאגט אים מסתמא א רפואה שלימה, און ער רעדט מיטן אפאר אידישע ווערטער, ער זאגט מיטן אביסל ווידוי, ער זאגט מיטן אביסל קרישמע. ער האט זיך נישט געקענט מוחל זיין, און וואס איז געווען דער סוף? ער איז געגאנגען צום חפץ חיים און ער האט זיך באקלאגט, איך ווייס נישט וואס צו טון, איך פאל אריין אין א דיפרעשאן, האט אים דער חפץ חיים געזאגט, ס'איז דא א פסוק אין די תורה וועגן תשובה, און ווען א מענטש טוט תשובה, איז עס אזוי ווי דער חטא איז קיינמאל נישט געווען, דו האסט עס גארנישט געטון, ס'איז נישט געווען קיין חטא. תשובה איז אן ענין פון תחיית המתים, מען ווערט א נייער מענטש, און דאס איז דער שבת קודש, מען האט מנוחה, כאילו מלאכתך עשויה, און דאס איז דער עולם התשובה, תשובה איז אז ס'איז עוקר דעם חטא, אזוי ווי ס'וואלט קיינמאל נישט געווען, און דאס מוז דער מענטש וויסן ביי זיך, און דאס קען נאר קומען אז ס'איז דא א הכנה.

יעדער באקומט גלייך פונעם אייבערשטן די זעלבע הארה? נו, אויב אזוי פארוואס למשל פיל איך נישט די זעלבע אזוי ווי דער הייליגער דברי יואל האט געפילט א טעם אין א שבת? צו פארוואס פיל איך נישט די זעלבע אזוי ווי דער אר"י הקדוש און אזוי ווי רבי שמעון בן יוחאי? ס'קומט דאך פאר אלע אידן גלייך. זאגט ער מילא יום טוב קען מען פארשטיין ווייל ס'איז מקדש ישראל והזמנים, דארף זיך מאכן די קדושה, אבער שבת? שבת איז נישט צו פארשטיין. זאגט ער א מורא'דיג ווארט דער סידורו של שבת. דער אייבישטער געבט טאקע אראפ פאר יעדן גלייך, אבער נישט יעדער באקומט עס גלייך, ווייל ס'ווענדט זיך ווי דו האסט געמאכט א כלי און ווי גרויס די כלי איז, און די כלי קומט נאר מיט הכנה, מען מוז זיך צוגרייטן, ביי דעם כיור ווען מען האט זיך געוואשן די הענט שטייט את כיור ואת כנו, כנו דאס איז די בעיס. סאיז דא א גרויסער כיור אז ער האט נישט קיין בעיס פאלט ער אום, אונז דארף מיר זיך צוגרייטן מיט א הכנה, יעצט וואס הייסט הכנה? יעדער מענטש דארף זיך פאררעכטן, דארף זאגן רבונו של עולם כ'האב געזינדיגט ביז יעצט, פון יעצט אן גייט זיין אנדערש דער מצב, יעצט סאיז דא צוויי חדשים וואס זענען די הויפט, איינס איז ניסן און איינס איז תשרי. ניסן איז דער זיבעטער חודש פון תשרי. תשרי איז דער זיבעטער חודש פון ניסן. די צוויי הייסן ראש. ניסן הייסט החודש הזה לכם ראש חדשים. תשרי איז דאך דער ראש פונעם גאנצן יאר. יעצט, ביידע הייסן שבת. ביידע הייסן זיי שבת. די יום טוב וואס איז דא אין חודש ניסן איז חג הפסח. וויאזוי הייסט חג הפסח אין חומש? ספרתם לכם ממחרת השבת, ס'איז שבת, דער שבת דאס ברענגט אלע השפעות מיט אלע גוטס, נאכדעם וואס איז די גרעסטע יום טוב אין חודש תשרי, ס'הייסט ירח האיתנים, ס'איז פול מיט מצוות מיט אלעם, וועלכס איז די עיקר? דער עיקר איז יום כיפור. ווייל דעמאלטס ווערט מען ממש, דער גוף ווערט אזוי ווי די נשמה. יעצט וויאזוי הייסט יום כיפור? שבת, שבתון. יעצט קומט אויס לויט דעם אז אויב איך האלט אז תשרי איז די ראש, תשרי איז די ראש השנה, ס'איז די ראש פון די חדשים, און אויב ס'הייסט שבת, דער חודש איז שבת, ווייל יום כיפור איז דאך שבת שבתון, איז דער גאנצער חודש תשרי הייסט שבת. וואס איז מיט ערב שבת? ווער איז ערב שבת? א גאנץ חודש אלול. חודש אלול איז א גאנצן חודש ערב שבת. איך האב אמאל געהערט פון א גרויסן ראש ישיבה דא אין אמעריקע, האט ער געזאגט, מען האט ברוך השם צוריק געברענגט דעם שבת אויף די וועלט, אמאל אין אמעריקע איז נישט געווען קיין שבת, היינט איז ברוך השם דא. זאגט ער, רבותי אבער דעם ערב שבת האבן מיר קיינמאל נישט צוריק געברענגט. זאגט ער, ביי אונז אין שטאט ערב שבת איז דאך געווען נאך חצות איז געווען שבת. מיין מאמע עליה השלום ביי איר נאך חצות האט זי קיינמאל נישט געטון קיין מלאכה, איינמאל איז געקומען אן אייניקל מיט א צוריסענעם טלית קטן זי האט עס אים געמוזט צונייען, האט זי געזאגט איך בין אויף דיר ברוגז איך מוז עס דיר טון, אבער ס'איז מיין אן אייניקל איך וויל נישט זאלסט גיין ארום צוריסן, אבער איך האב קיינמאל נישט געטון קיין מלאכה נאך חצות שבת, שבת, איז זי געזעסן און געווארט אויפן שבת, מען דערציילט אז דער חפץ חיים פלעגט זיצן א גאנצן נאך חצות א גאנצן טאג און אוי דער שבת קומט אוי ער קומט אזוי ווי ס'וואלט געווען די בעסט. די שענסטע גאסט קומט און וויזיט, וואס איז, עס איז די בעסטע און די שענסטע גאסט, נאר ער האט געהאט א כלי וואס האט עס צוגעגרייט, האט ער עס געפילט, און אונז זעען מיר נישט וואס גייט דא פאר. כ'האב אמאל, איך בין געווען א מלמד אמאל, האב איך געהאט אן אנדערע מלמד קומען פון ארץ ישראל, זייער א געלונגענער מענטש, ער האט געקענט אלע שבע חכמות זייער געלונגען, פרעג איך וואס דארפסטו ווערן א ארעמער מלמד? זאגט ער איך האב געארבעט אין פארטי סעווען ביי די דיימאנדס און איך בין אהיים געקומען איינמאל ערב יום כיפור איך האב ממש נישט געהאט קיין צייט זיך צו גיין טובל'ן אין די מקוה האב איך געזאגט אויב דאס הייסט אז מען דארף טון פאר פרנסה געב איך אויף די פרנסה מען דארף זיך צוגרייטן איז יעצט איז דא א גאנצער חודש רבותי א גאנצער חודש איך זאג עס דירעקט גענוג פרי, זאג עס נישט די לעצטע וואך ווען מ'הייבט אן סליחות, ווייל קודם כל איך פאר אי"ה אוועק אויף ארץ ישראל, איך ווייס נישט ווי אזוי כ'וועל קענען טיים ווייז אריינשיקן די אלע זאכן, כ'האב פאריאר אויך ברוך השם געשיקט, אבער איך זאג נאר, מ'דארף זיך צוזאמען נעמען, ס'איז ערב שבת, א גאנצער חודש און דער אייבערשטער זיצט און ווארט אז מ'זאל מאכן א הכנה. יעצט די יאר דארף מען קיין סך נישט רעדן, איך וויל ענק זאגן,

און די גרויסע ערדציטערניש אין ירושלים זאגט ער, הגם ס'איז שוין געווען אסאך ערדציטערניש אין ארץ ישראל אבער אזא מין ציטערניש איז נאכנישט געווען, און בפרט אין ירושלים איז קיינמאל נישט געווען קיין ערדציטערניש, אויסער אין די צייט פון עוזיהו מלך יהודה ווען ער איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש מקטיר צו זיין קטורת, אזוי ווי ס'שטייט אין די גמרא דארט. און ער זאגט, מ'הערט אויכעט אז ס'איז געווען א גרויסע פלאד אין אמעריקע און אין דייטשלאנד, און אין יעדע מדינה האט זיך אירע זאכן, און חלילה אז מען זאל זאגן אז דאס איז א מקרה, אונז דארף מיר וויסן אז דער אייבערשטער איז דער קעניג פון די וועלט, אזוי שטייט אין די תורה למען תדע כי לה' הארץ, אז אפילו די שלעכטע זאכן וואס ס'געשען אין די וועלט חס ושלום קומט עס פונעם אייבערשטן, אזוי שטייט אין עמוס, אין נביא. אם תהיה רעה בעיר, והשם לא עשה, אז ס'וועט זיין א הונגער אין די שטאט, ס'וועט זיין עפעס שלעכטס אין שטאט, האט עס נישט דער אייבערשטער געמאכט? זאגט ער, דער הייליגער חפץ חיים שרייבט א בריוו, פארוואס מאכט דער אייבערשטער אזאלכע עונשים? און פארוואס אין ירושלים וואס איז חרוב געווארן אזויפיל הייזער און מענטשן זענען געהארגעט געווארן, און אפילו מענטשן וואס זענען נישט געהארגעט געווארן, זענען זיי געבליבן אן א ברויט, אן א עסן, ווייל ס'איז אזוי ווי מ'דארף צוריק בויען, זאל מען וויסן אז דאס איז נישט קיין דבר פשוט, די אלע צרות מיט די אלע עונשים, דאס איז א ווארענונג פון הימל פאר די מענטשן אז זאלן אנהייבן תשובה צו טון, שובו שובו מדרכיכם הרעים וממעשיכם אשר לא טובים, זאגט ער, ווייל כי אין אנו בטוחים חס ושלום מצרות כאלה וכדומה. יעצט זאגט דער הייליגער חפץ חיים. אסאך זאכן קומט וועגן דעם עוון פון חילול שבת. ווען אונז זעמער אין בית מדרש און מיר זעמער מקבל שבת און מ'זאגט לכה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה איז ביי אונז אינדערהיים איז די קינדערלעך באדן זיך נאך, מ'קעמט נאך די האר, מען טוט נאך אויסרייניגן זייערע קליידער, און זיי כאפן אפילו נישט וואסערע א גרויסער עבירה דאס איז, ווייל אין די תורה הקדושה שטייט, לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך, זאגן די חז"ל להזהיר גדולים על הקטנים, אז מען זאל ווארענען אז די גרויסע זאלן ווארענען די קליינע. דאס דארף מען ביי אונז אויך פארעכטן, די אלע סאטמארע חברה לויפן ארום דאס איז נאך נישט שיטת רבינו תם, לקולא האבן מיר קיינמאל נישט אנגענומען דאס שיטת רבינו תם, דער עירוב איז נישט אזא גרויסע פירצה ווי דאס וואס איך זעה אינגעלייט, איך קום שוין פון דאווענען, ווייל דארט ווי איך דאווען דאווענט מען אסאך פריער, איך קום פון דאווענען ס'איז שוין א האלבע שעה נאך די שקיעה, זיי פארן נאך זוכן פארקינג. נאר גיי זאג עפעס, הייב אן מיט די סאטמארע חיות, מארגן לייגן זיי דיך אין חרם אז דו גלייבסט נישט אין רבינו תם. עס איז מוראדיג מוראדיג וויכטיג, יעצט קומט נאך די קורצע פרייטאגס, ווינטער, מען דארף וואטשן אז די קינדער זאלן נישט מחלל שבת זיין. זאגט דער הייליגער חפץ חיים ווייטער, גם ענין טהרת המשפחה נפרץ מאוד בעוונותינו הרבים בעת האחרונה, אין די לעצטע צייט, דאס זאגט דער חפץ חיים אין זיין צייט, מען רעדט דא אין תרפ"ז פונקט ניינציג יאר צוריק, זאגט ער מורא'דיגע ווערטער, כמה מהנשים שאין חפצם ללכת לטבול במקווה כשרה כדין ס'איז דא אסאך פרויען וואס זיי ווילן נישט גיין זיך טובל'ען אין א כשר'ע מקווה אזוי ווי דער דין,

כרת, און ביידע זענען מחויב כרת טאמער וואוינען זיי אויך ובניהם מתים כשהם קטנים על ידי זה, די קינדערלעך שטארבן ווען זיי זענען קליין. בפרט נאך היינט ווען די מקווה'ס אזוי שיין און זויבער, איר ווייסט אין ארץ ישראל האבן די מקווה'ס יעדעס יאר באקומען זיי א ספעשל עווארד אז זייער די מקווה'ס זענען אזוי שיין געהאלטן אן א באצילן די וואסער אז די דאן האטעל, דאס איז אזא איינע פון די רייכסטע האטעלן, אזוי ווי שעראטאן, האבן נישט אזא זויבערן סווימינג פול ווי ביי אונז אינעם מקווה אן א פילטער., שטעל דיר פאר אז מען טוישט די וואסער. יעצט א פרוי זאל היינט נישט גיין אין מקווה? איך האב אמאל געפרעגט דעם אודווארער רב, איך וועל רעדן ביי הלכות נידה, אז ס'איז דא אזא דין אז א פרוי טאר זיך נישט אפוואשן ווייל טאמער זי טרעפט סמיכות אויף לובן, ס'קומט ארויס אזא ווייסע ליחות, קען זיין אז טאמער זי האט זיך געווייקט א לאנגע צייט, און ס'איז דער ב"ח ברענגט עס צו, ס'קען זיין אז ס'איז ווייס געווארן און אין אמת'ן איז עס דם נידות. שוין. כ'האב אמאל געפרעגט דעם אודווארער רב, נו וויאזוי מאכט מען היינט א א חפיפה? וויאזוי מ'זאגט, יעדע פרוי זעצט זיך דאך אין א וואנע. זאגט ער מיר, כ'וויל דיר דערציילן וויאזוי אין אודווארי האט אויסגעזען די וואנע. ס'איז געווען די פלאר איז נישט געווען אזוי אינגאנצן גראד. ס'איז געווען אביסל שיף אז מ'האט געגאסן וואסער אויף די פלאר, האט זיך ווי מ'זאגט צאמגעזאמלט אביסעלע קאלט וואסער, און אזוי האט מען זיך געוואשן און ארום געוואשן, און מ'האט זיך ארויפגעזעצט און מ'האט פראבירט זיך צו רייניגן, אבער דער אמת איז ס'איז נישט אזוי, ווייל קודם כל צו ס'איז להלכה צו נישט דער ב"ח, קען מען נאך רעדן, כ'וועל רעדן ביי הלכות נדה שיעור, און נאכדעם, על פי הלכה דארף מען זיך דאך גוט גוט אפוואשן, אינדערהיים האט מען נישט געהאט די זאכן, מ'האט געמוזט גיין אין א קאלטע גריבעלע זיך אפוואשן אביסל, היינט איז ברוך השם ס'איז אין דעם איז אכשר דרא, מ'שטעלט צו די שענסטע מקוואות, כ'בין יעצט אויך געווען אויף צוויי מקוואות. ס'איז בערך פערצן שעה צו פארן און דרייצן שעה, כ'האב בודק געווען ביידע, איינס האב איך געבויעט מיט אסאך יארן צוריק, אזוי שיין געהאלטן, מ'האט געקענט טרינקען פונעם וואסער, ס'האט מיר דערציילט א איד אז אין רוסלאנד האט מען אים גע'מסר'ט אז ער האט א פרייוועט מקווה אין שטוב, האט ער געזאגט ס'איז נישט אמת, ער ווייקט דא פעל, ס'איז געמאכט צו ווייקן פעל, און אויך ער טרינקט פון דעם, אין רוסלאנד איז דאך דא א שארטעדזש פון וואסער, דער האט אים געזאגט ניין מ'נוצט עס פאר א מקווה, דאס וואסער האט געשטינקען אז ס'איז געווען א מחיה, שטעל דיר פאר ווען פעל ווייקט זיך אין וואסער. און דער איד זאגט אים ס'איז געמאכט צו טרינקען, און ער געט א נעם א גלאז און ער טרינקט עס אויס. און דער נאטשאלניק ווער ס'איז געקומען בודק זיין האט געזען אז ער קען דאס אויסטרינקען, האט ער פארשטאנען אז ס'איז געמאכט אויף צו טרינקען און אויף צו ווייקן פעל, ס'איז נישט געמאכט אויף א מקווה. יעצט דאס איז וואס ס'שטייט ביי סליחות, באנו באש ובמים על קידוש שמך, באש ווייסט מען האט פארברענט אידן אלע יארן, וואס איז במים? במים הייסט אז די אידישע טאכטער איז געגאנגען אין א קאלטע מקווה. ס'איז דא נאך היינט אין דייטשלאנד מקוואות נאך פון די צייט פון די ראשונים וואס רש"י'ס מאמע האט גענוצט, אין קעלן און אנדערע פלעצער. מ'דארף אראפגיין הונדערט סטעפס, ס'איז געווען מסתם דארטן פארפרוירן ווייל קיין היטער איז נישט געווען, און אריינצוגיין אין דעם קוואל, יוי יוי יוי דאס איז באנו באש ובמים על קידוש. שמך, כ'געדענק ווען איך האב געלערנט הוראה און כ'האב מיך פארהערט אויף הלכות נידה, אויף דעמאלטס האט מיר געזאגט אן עלטערע רב, היינט זאלסטו נישט אזוי מיקל זיין ווי אמאל, ווייל אמאל צו שיקן א פרוי אין מקווה איז געווען מסירות נפש, און היינט איז עס אנדערש. מיר האט דערציילט הרב הגאון ר' מאיר פוזן, נעפיו פון שאפראנער רב, אז. אינדערהיים ווען זיי זענען געגאנגען אין די קוועלער אין דייטשלאנד, איז געווען מורא'דיג קאלט, מ'האט זיך געקענט פארפרוירן ווערן, פלעגט מען אנגרייטן אזא עמערל, אזא פעיל, מיט הייס וואסער, און ס'האט געהאנגען דארטן אזוי אויף א שטריק, און די מקווה אידענע, ווען די פרוי איז ארויסגעקומען און האט געזאגט טהורה, האט זי געגעבן א גיס ארויף אויף דאס הייסע וואסער, ווייל ווען נישט וואלט זי נישט געקענט אויסהאלטן די קעלט, ווייל דער צימער איז אויך געווען קאלט. און מען רעדט דא פון זייער טיף אונטער דער ערד די קוועלער, עניוועי איז זי קומט ארויף, מען האט אויף איר ארויפגעגאסן די וואסער, און זי זאגט כ'האב באמערקט אז כ'האב א רינגל אויפן פינגער, דאס איז א געהעריגע חציצה, האט זי געזאגט, גיי ארויף זאג מיין מאן אז איך גיי מיך נאכאמאל טובל'ען, אבער איך מוז מיך צוגרייטן, ווייל איך בין דאך פארפרוירן געווארן, איך האב מיך אביסל אנגעווארעמט, אבער איך קען נישט די מינוט אריינגיין, עס דויערט אפאר מינוט, איך מוז קומען צו מיר, האט דער מאן אראפגעשיקט א מעסעדזש, ניין. זאלסט ווארטן אויף מארגן. קום יעצט אהיים, ווייל איך ווייס וואס דו ביסט דורכגעגאנגען. באנו באש ובמים על קידוש שמך. האט זי צוריק באפוילן פאר איר מאן, און זי האט געזאגט, נאו וועי, איך בין א אידישע טאכטער, און וואס איך קען טון היינט וויל איך נישט ווארטן ביז מארגן. זאגט מיר הרב מאיר אז דעמאלטס איז געווען די יצירה פונעם שאפראנער רב זכר צדיק לברכה, אזוי ווייסן זיי אין די משפחה, ער איז א נעפיו געווען פון שאפראנער רב. עניוועי, היינט אז מען זאל א פרוי שיקן אין מקווה איז דאך עס גארנישט, אמאל איז זי געמוזט דורך גיין די קעלט און זי האט געמוזט דורך גיין די קאלטע וואסער און אסאך מאל איז געווען קוועלער, רבונו של עולם וואס דאס איז געווען, היינט גייען פרויען שווימען אין סווימינג פולס עיטי דעגריס. די מקווה איז ניינטי, ניינטי פייוו. עניוועי, איך האב ענק שוין געזאגט, אמאל האט מיך גערופן אן עושר אין בארא פארק איך זאל אים בויען א מקווה, איך בין געקומען צו אים אין שטוב, און איך פרעג אים, צו וואס ברויכסטו א מקווה אינדערהיים? זאגט ער, מיין ווייב איז א מפונקת. זאג איך אים, לאמיך דיר עפעס זאגן, איך קוק אן דיין ווייב דא, וועגן דעם בין איך געגאנגען צו אים אין שטוב, איך האב געוואלט זעהן ווער זי איז, זאג איך, איך קוק אן דיין ווייב, דו ווייסט, איך האלט אז זי גייט נישט אין קיין מקווה, דו דארפסט דיר איינשפארן די געלט, דו דארפסט אינגאנצן נישט בויען קיין מקווה. איך האב נישט געהאלטן ביים בויען א מקווה, איך האב נאר געוואלט זעהן די איידיע פארוואס א מענטש זאל וועלן זיך לאזן קאסטן פאר א פרייוועט מקווה, אין בארא פארק פעלט דאך נישט קיין מקווה'ס. פרעגט ער, פון וואנעט ווייסטו זי גייט נישט אין מקווה? זאג איך איר, איך זעה דו האסט שיינע לאנגע רויטע נעגל, איך ווייס ס'איז בערך געווען א האלבע אינטש נאכן פלייש, און איך פרעג זי, זאג מיר, ווער האט דיך אראפגעלאזט אין די מקווה? ווי גייסטו אין מקווה? איז די ערשטע תירוץ איז זי גייט אין די איסט סייד, זאג איך אין די איסט סייד איז דא ר' מיסיס בארמינקע איך קען זי, זי האט דיך מיט די נעגל נישט אראפגעלאזט, איך גיי איר יעצט אפקאלן, זאגט זי יוי אבער לעצטנס גייט זי אין פלעטבוש אויף עוועניו עמ, זאג איך אים דארטן איז דא די קוקען איז מיסיס קאהן זי האט דיך מיט די נעגל נישט אראפגעלאזט. זאגט זי, יא טאקע, לעצטנס גייט זי ערגעץ אנדערש, זאג איך אים, זאג מיר א נאמען ווי דו גייסט, ווייל איך קען יעדע באלענית פון די שטאט, בקיצור, און ביפאר יו נאו איט האב איך מיך אויפגעהויבן און איך בין ארויסגעלאפן פון איר הויז, כ'האב מורא געהאט דער מאן וועט מיר ווארפן א האמער אין קאפ, כ'האב געהערט קולות עד לב השמים, איך בין נישט דארט געווען. צוויי חדשים דערויף האט ער מיך אויפגעזוכט און האט מיר געזאגט איך מוז דיר דאנקען, כ'בין געוואויר געווארן אז מיין ווייב איז נישט געגאנגען אין מקווה קיינמאל, כ'האב חתונה געהאט מיט איר צוויי אהאלב יאר, כ'האב שוין א קינד מיט איר, און כ'האב איר געגעבן היינט א גט, זי איז מער נישט מיין ווייב. למעשה האט ער מיר פארציילט אז די רייכקייט וואס ער האט געהאט, ער האט געהאט צוויי הייזער בעק טו בעק אין בארא פארק, דאס אלעס איז געקומען פון איר געלט. זאגט ער כ'האב געשלאגן כפרות מיטן געלט און איך שלאג כפרות מיט אזא פרוי, און איך האב אים געזאגט אז די מקווה וואלט געקאשערט נאך פופציג פרויען וואס זיי גייען נישט אין מקווה, זאגט ער יא, אלע מיין ווייב'ס פרענדס וואלטן געהייסן אז זיי קומען דארט, היינט אז מ'זאל נישט גיין אין מקווה איז עס א עוון בלתי יכופר, דער אייבערשטער האט געזען אז אונז קען מען נישט זיין אזוי ווי מ'איז געווען אין גלות מיט אזא מסירות נפש, האט ער געזאגט ווייסטע וואס איך נעם צו די מסירות נפש איך ברויך עס נישט פון אים, יעצט מיך כאטש מסירות הגוף.

צענליגע און צענליגע אזאלכע אינגעלייט, צענליגע, ומבטלים על ידי זה מצות עשה של קריאת שמע בכל יום, זיי ליינען נישט קיין קריאת שמע אויך נישט, והוא סימן שאין רוצים לקבל עליהם עול של הקדוש ברוך הוא, זיי האלטן נישט דערביי, ונקרא פושע ישראל בגופו, פארוואס זאל זיי מבטל מצות תפילין, שדינו להיות יוד בית חודש בגיהנום. א פושע ישראל גייט צוועלף חדשים אין גיהנום וקשה שעה אחת בגיהנום מיסורי איוב כל ימיו, איר הערט וואס דא טוט זיך? נאכדעם זאגט ווייטער דער חפץ חיים והנה אמרו חזל אין מסכת שבת דף נ ד עמוד ב כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו נתפס על אנשי ביתו, ווער ס'קען מוחה זיין אויף אנשי ביתו ווערט ער פארכאפט, מען שטראפט אים ווייל ער האט נישט מוחה געווען באנשי עירו, נתפס על אנשי עירו בכל העולם כולו, ווען איינער קען זאגן פאר די גאנצע וועלט אז זיי טוען נישט גוט און ער איז מוחה, נתפס על כל העולם כולו, וכאשר רבים מבני ישראל מחזיקים אותי מען האלט מיך לירא אלקים, פאר א מענטש וואס איך האב מורא פארן אייבערשטן, דאס מיינט איך בין אן ערליכער איד, ומסתמא שהנני שותק על כל הדברים נעשה כהפקר בעוונותינו הרבים. אזוי זאגט דער חפץ חיים, מ'האלט מיך פאר א ירא שמים, און אז איך זאג גארנישט הייסט עס אז איך בין אויך מסכים. חושבים בנפשם טראכטן זיי שאינם רק חומרות און נישט מער ווי חומרות, כי לולא זאת אוודאי הייתי מוכיח לכלל ישראל על זה, ווען נישט דאס וואלט איך דאך געזאגט מוסר פאר אידן, על כן מצאתי לי לחובה. האב איך מיר געפונען פאר א חוב לצאת במחאה, ארויסצוגיין מיט א מחאה ובמודעה רבה זאת, און מיט א גרויסע מודעה ולהודיע און צו לאזן וויסן שכל אלה דברים שביארנו לעיל כמו ענין שבת וטבילת נדה וקרישמע ותפילה והנחת תפילין בכל יום המה דברים עיקריים בתורה הקדושה, דאס איז עיקרים בתורה הקדושה. וכשחסרים לו לאדם ענינים אלו, גדול עוונו מנשוא, דער אייבערשטער וועט אים פאר דעם נישט מוחל זיין, ס'איז שוין נישט היינט אין די צייטן ווי מען דארף לייגן תפילין באהאלטן ווי די מאראנער די אינקוועזישאנס מיט די אלע אזוי ווי אין אוקריינע און רוסלאנד, ס'איז היינט אפען. איך זאג אלץ פאר די אינגעלייט, איך זאג זיי, איך וויל דיר נישט געבן קיין היתרים, אבער איך זאג זיי, ס'דויערט אנצוטון תפילין, איך רוף עס אויסמעסטן די תפילין, דו מעסט עס אויס אויף דיר, ס'דויערט לעס דען פאר מינוטס, און אז טאמער זאגסטו נאך שמע ישראל ואהבת ביז ובשעריך, האסטו כאטש מקיים געווען, נישט הונדערט פראצענט, באט עפעס האסטו מקיים געווען. דאס נישט ליינען קרישמע דאס איז דאך פון די גרעסטע עבירות וואס איז דא. וצריך ליזהר במאוד מען דארף זייער געווארנט זיין והחובה על כל אחד ואחד מסכיב כל מי שיראת השם נגעה בלבבו להוכיח ולהזהיר להמון הפשוט את כל הדברים האלה כי בוודאי יהיו נתבעים מדוע לא הוכיחו אותם מ'וועט אונז שטראפן פארוואס מען האט זיי נישט מוסר געזאגט השם יזכנו לשוב בתשובה שלימה ונזכה לישועות ונחמות. אונטערגעשריבן, ישראל מאיר הכהן פון ראדין. איך מיין נישט צו געבן א היתר אז מען זאל נאר אויסמעסטן די תפילין און זאגן קרית שמע, אבער עס איז ליידער דא וואס זיי טוען דאס אויך נישט, ליידער. עס דארף מען זיין בוחר הרע במיעוטו, און אז דו זאלסט אנהייבן צוביסלעך זאלסטו קודם זאגן ביז ובשעריך און נאכדעם וועסטו זאגן ביזן צווייטן ובשעריך און נאכדעם ביז על הארץ און נאכדעם וועסטו זאגן ביז השם אלקיכם אמת און נאכדעם וועסטו אריינקומען צום דאווענען אויך. דער חפץ חיים האט אמאל געזאגט אזוי. אין יעדע שטאט מוז זיין א משוגענער, א משוגענער, זאגט ער, אנע דעם קען די שטאט נישט עקזיסטירן, האט דער חפץ חיים געזאגט, איך ישראל מאיר הכהן פון ראדין איז דער משוגענער פון די שטאט, פארוואס איז ער משוגע? ווייל ער זאגט יעדן מוסר און מוסר און מוסר, אבער עפעס האט אלץ געהאלפן, מ'קען נישט זאגן ס'האט נישט געהאלפן, רבותי איך וויל ענק זאגן לאמיר צוגיין מיט התבוננות, מיט מאכן א כלי, מיט וועלן פארעכטן אלטע זאכן, און אז מען מיר אזוי צוגיין צו די הייליגע טעג מיט א ריכטיגע הכנה, וועט דער אייבישטער אריינשיינען אין אונז א רוח ממרום, און ער וועט אונז מערצעשעם אריינגעבן אלע אורות וואס אונז דארפן האבן תשובה צו טון. ולא על ידי יסורים וחלאים רעים, נאר מיט זיין געזונט און שטארק, מיט האבן שפע ברכה והצלחה, מיט האבן וואוילע קינדער דורות ישרים מבורך, שידוכים פאר די קינדער און אלעס וואס מען ברויך. יעצט אין שולחן ערוך ווערט גע'פסק'נט אז איינער האט געליינט קריאת שמע און ער האט נישט אינזין געהאט, איז ער נישט יוצא גארנישט. א מענטש קען לעבן זיבעציג יאר ער קומט ארויף אויף יענע וועלט זאגט מען אים העי האסט אין דיין לעבן נישט מקבל געווען עול מלכות שמים זאגט ער וואט אר יו קידינג איך בין געגאנגען אין שול יעדן טאג, עס איז געווען אן א כוונה עס איז גארנישט. דער הייליגער רבי אלימלך זאגט אז מען זאל טראכטן ווי א גרויסער פייער ברענט ווען מען גייט זאגן שמונה עשרה ביי די ערשטע דריי ברכות און מיט דעם וועט מען יוצא זיין תפילה אזוי ווי מען דארף. יעצט וואס איז מיט די איבעריגע ברכות? איז אין שולחן ערוך ווערט געברענגט מען זאל וויסן פאר יעדע ברכה וואס מען גייט מאכן, איך גיי יעצט רעדן רפאנו, איך גיי בעטן דעם אייבערשטן רפואה, איך גיי יעצט רעדן ברך עלינו, איך גיי בעטן פונעם אייבערשטן פרנסה, און די קלייניקייטן דארף מען אנהייבן און אז מען וועט אנהייבן וועט זיך עס נאכדעם ציען. אבער מען מוז לעבן מיט התבוננות מאכן א כלי דעמאלטס וועט אלעס זיין אן אנדערע ווערטשאפט דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זוכה זיין צו כתיבה וחתימה טובה גוט געבענטשט יאר שנת גאולה וישועה ווייל אונז שטיי מיר ממש ממש איז אנבעליוועבל טאמער דער וועט געווינען וועט נישט זיין גוט יענער וועט געווינען וועט נישט זיין גוט די וועלט גייט אונטער די זנות איז דא און על העם של אלי שונא זימו דער אייבערשטער וועט נישט צו לאנג טאלערירן די אלע זאכן. רבותי אונז לעב מיר אין ממש אין די חבלי משיח שוין לאמיר זיין פון די וואס דער אייבישטער וועט אויף אונז מאכן א סימן אזוי ווי שטייט אין גמרא ער וועט מאכן פאר די צדיקים א שי"ן און זיי וועלן מערצעשעם דורך מאכן די אלע חבלי משיח זיי וועלן ארויס קומען געזונט און לעבעדיג און מ'וועט זוכה זיין צו זעהן משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.